אה, גוט מארגן, וואט א ביוטיפול דעי. סאו יצחק איז מיר געוואר געווארן נעכטן אז איך פאר צו א חתונה. האט ער מיר אריינגעשיקט א מעסעדזש, מאך זיכער מיטצונעמען געלט, זאלסט האבן געלט פאר געז. האב איך אים געזאגט וואס עס וועט זיין, כ'וועל דאך נישט האבן קיין מעשה פאר די שיעור. אז דו שיקסט מיר אריין א אנדערע מעשה וועל איך מיטנעמען געלט פאר געז. אבער ער האט מיר נישט געשיקט קיין מעשה, סאו בלייב איך מיט די צונג אינדערויסן. סאו איך וויל מוסר מודעה זיין אז דער ישראל דוד סעגעדין, איז א יומען ביאינג און ער מאכט מיסטעיקס און איך פלאן מערטשעם צו מאכן נאך. איך האב נעכטן געזאגט אויפן שיעור אז דער אלוני ממרא איז געווען דארטן און דארט די ערשטע פלאץ ווי אברהם איז אנגעקומען נאכדעם וואס ער איז ארויסגעקומען קיין ארץ ישראל דארטן צווישן בית קל און עי באט ס'איז געווען א פלעינע מיסטעיק ווייל שפעטער אין די פרשה שטייט דאך אז ער איז דאך געפארן ער איז געגאנגען וואוינען קיין חברון און דער אלוני ממרא איז געווען אין חברון סאו כ'האב געמאכט א מיסטעיק סאו עס געוואלט פאררעכטן. נאך איין מיסטעיק שמולי האט מיר אריינגעשיקט אז. אז איך האב געטייטשט שלושה לשונות בחרדל אז אברהם אבינו האט געסערווט דריי צינגען מיט גרעיווי, ווייל באמת איז חרדל מאסטערד, און כ'האב עס טאקע נאכגעטשעקט די לשון קודש'ע טייטש פון חרדל איז מאסטערד, און ער לייגט מיר צו שמולי אז זייט ער איז א קינד ווארט ער שוין אויפן טאג ער זאל קענען טעיסטן די צינג מיט מאסטערד וואס דער אברהם האט זיי געסערווט. ווערי וועל. סאו אונז האמיר געהאט דא א נייע מלאך איז ארויפגעקומען אויף די הארייזאן און ער הייסט זעווי. זעווי האט זייער שטארק געוואלט האבן די שיעור אויף א פלאטפארם, אויף א פאדקעסט פלאטפארם, באט ספאטיפיי ארבעט נישט פאר אים, האט ער געגעבן א כאפ דעם שיעור, האט עס ארויפגעלייגט אויף עפל פאדקעסטס און האט עס געמאכט אוועילעבל פאר יעדעם. און איך האב מיך באדאנקט פאר זעווי, זאגט מיר זעווי אז ער האט א זכיה אז ער קען ארויסהעלפן, ווייל שוין זייער לאנג וואס ער זוכט אזא מין שיעור, חומש רש"י ער זוכט אויף תורה עני טיים, אויף קול הלשון, ער זוכט איבעראל.

נעווער ענדינג פייער וואס דא גייט פאר, סאו אז דו האסט אויך איידיעס קענסטו אריינשיקן, און מ'פלאנט מערטשעם א העווי סיום אויף סוף בראשית, ווי עס קענען טרעפן אין פערסאן אלע קערעקטערס פון אונזער שיעור, עס מיך קענען טרעפן, עס קענען טרעפן מושי, יצחק, שמולי. זעווי, און אזוי ווייטער. סאו די פרשה האט זיך געענדיגט נעכטן אז שרה האט געלאכט, וויאזוי קען איך האבן קינדער? און די אייבערשטער האט זיך גערעגט, און ער האט געזאגט למה זה צחקה שרה, היפלא מהשם דבר? סאו קומט אברהם יעצט צו שרה און ער זאגט איר ותכחש שרה לאמור לא, ער האט געהאט טענות צו שרה, היתכן האסטו אויסגעלאכט, היתכן האסטו נישט געגלייבט, אין די ברכת השם אז דו גייסט האבן קינדער, ותכחש שרה שרה האט געלייקנט די גאנצע מעשה לאמור לא צחקתי איך האב נישט געלאכט, פארוואס פארוואס האט זי פארוואס האט זי געלייקנט כי יראה זי האט מורא געהאט, זי האט זיך נישט געוואלט מודה זיין, ויאמר האט אברהם איר צוריק גענטפערט לא איז נישט אמת כי צחקת האסט יא געלאכט, זאגט רש"י כי יראה כי צחקת האסט דא צוויי מאל די ווארט כי, זאגט רש י אז הראשון די ערשטע כי איז משמש לשון דהא, ווייל, שנותן טעם לדבר, זי געבט א סיבה פארוואס זי האט געלייקנט, ותכחש שרה, לפי שיראה, ווייל זי האט מורא געהאט, סאו האב איך די ערשטע כי, כי יראה, ווייל זי האט מורא געהאט, והשני די צווייטע כי איז משמש לשון אלא, ווייל ער פרעגט איר אפ, לא כי צחקת, נאר דו האסט געלאכט, ויאמר, לא כדבריך, נישט אזוי ווי דו האסט געזאגט אז דו האסט נישט געלאכט, אלא צחקת האסט יא געלאכט, סאו די צווייטע כי איז א לשון פון נאר, סאו שאמרו רבותינו כי משמש בארבע לשונות, די ווארט כי קען משמש זיין פיר דיפרענט מינינג, ס'קען האבן די מינינג פון אי, אויב, ס'קען האבן די מינינג פון דילמא, טאמער, אלא, נאר, און דהא, ווייל. סאו בעצם איז די מחלוקה ווער ס'האט איר געזאגט די די דין ודברים, צו ס'איז געווען אברהם, צו ס'איז געווען דער אייבערשטער, צו ס'איז געווען א מלאך. סאו ס'דא שיטות, די שכל טוב זאגט אז ס'איז געווען אברהם האט געהאט די קאנווערסעישן מיט איר, אז ער האט באקומען בנבואה פונעם אייבערשטן אז זי האט געלאכט און די אייבערשטער האט געהאט טענות האט ער איר פארגעהאלטן, די מדרש זאגט אז די אייבערשטער אליין האט גערעדט צו איר, און די תרגום יונתן זאגט אז דער מלאך וואס איז געקומען מבשר זיין די בשורה ער האט איר געזאגט, סאו די רמבן. זאגט אז שרה בעצם האט נישט געוואוסט אז אברהם ווייסט אז זי האט געלאכט נאר ווען אברהם האט איר צוריק געענטפערט ער נעמט אן די שיטה אז אברהם האט איר געזאגט און ווען אברהם האט איר געזאגט לא כי צחקת האט זי ריעלייזד איין מינוט דער מענטש ווייסט ווייל מסתמא האט ער באקומען א נבואה פונעם אייבערשטן סאו לייגט ער אבער צו לייגט ער צו דער רמבן אז שרה האט נישט געוואוסט ביז יעצט אז אברהם האט באקומען א ברכה פארן זיך מל'ן אז ער גייט האבן א קינד יצחק ווייל אברהם האט פלעין נישט געהאט קיין צייט ווייל די מינוט וואס עס האט זיך געענדיגט די נבואה וואס די אייבערשטער זאגט אים אז דו גייסט האבן א קינד יצחק האט ער זיך גלייך גענומען צום עבודה, גע'מל'עט זיך, ישמעאל, און אלע זיינע דרײַ הונדערט און אַכצן מענטשן, און נאכדעם איז שוין גלייך געווען אז ער איז געזיצן אינדרויסן און ער האט געוואלט האבן געסט, סאו מילא האט ער נאכנישט געהאט קיין קיין טשענס צו פארציילן פאר זיין ווייב אז זיי האבן באקומען די ברכה פונעם אייבערשטן אז זיי גייען האבן א קינד, מילא שרה האט נאכנישט געוואוסט, וועגן דעם האט זי געלאכט. זאגט די פסוק ווייטער ויקומו משם האנשים, נאך די גאנצע קאנווערסעישאן און נאך די גאנצע מעשה פון די פון די מלאכים, האבן זיך צוויי מלאכים אויפגעשטעלט, איינער איז געגאנגען אין הימל, ווייל דער וואס איז געקומען מבשר זיין די בשורה האט דאך שוין נישט וואס צו טון דא, די צוויי וואס זענען געגאנגען קיין סדום, גבריאל און רפאל, גבריאל איבערצודרייען, רפאל צו ראטעווען לוט, האבן זיך אויפגעשטעלט, און וישקיפו, זיי האבן געקוקט מיט א שלעכט אויג על פני סדום, ואברהם, הולך עמהם לשלחם, ווייל פשוט פשט לויט רשי, אז ער האט געמיינט אז עס זענען פלעינע מענטשן. פלעינע מענטשן וואס זענען געקומען מיט א נבואה מאת ה', און איז זיי געגאנגען באגלייטן אזוי ווי די אזוי ווי די סדר העולם איז, אז מ'באגלייט ארויס די געסט. זאגט רש י וואס מיינט דער וישקיפו? זאגט רש י א כלל, כל השקפה שבמקרא מיינט לרעה. דאס הייסט דא אין אונזער פסוק שטייט וישקיפו אז זיי האבן געקוקט מיט א שלעכט אויג אויף דעם דאס איבערצודרייען ממידת הרחמים צו מידת הדין עס צו קענען איבערדרייען, חוץ ס'דא איין פלאץ אין די תורה, אין פרשת כי תבוא, דארט ביי די מעש, ביי די פרשה פון וידוי מעשרות, שטייט דארטן השקיפה ממעון קדשך, דארטן איז השקיפה א א מיט א עין טוב, פארוואס? וואס פארוואס איז דארטן פונקט א א א א לשון פון עין טוב? ווייל שכ שגדול כח מתנות עניים, שהופך מידת הרוגז לרחמים, בעצם האבן מיר אונז דאך דא געשמועסט אז וישקיפו זיי האבן געקוקט אויף סדום מיט א עין רעה איבערצודרייען ממידת הרחמים צו מידת הדין, דארטן ביי וידוי מעשרות איז דאך די זאך אז איך בין מיך מודה ומתוודה אז איך האב געגעבן אלע מיינע מעשרות, מעשר עני, מעשר ראשון, מעשר שני, איך האב געגעבן פאר יעדעם איינעם די מעשרות וואס עס קומט זיך זיי, מילא קומט די מצוה, די סגולה, די כח פון געבן צדקה, און ס'איז מהפך מדת הרוגז לרחמים, וועגן דעם שטייט דארטן השקיפה ממעון קדשך און ס'מיינט א לשון טוב, אז די אייבערשטער זאל קוקן מיט אונז אויף א עין טוב, און ער זאל אונז געבן אלעס וואס אונז דארפן מיר. לשלחם זאגט רשי, וואס טייטשט דאס? ללוותם, זיי צו באגלייטן, פארוואס? ווייל כסבור אורחים הם. זיי האבן געמיינט, ער, דער אברהם האט געמיינט אז זיי זענען פלעינע מענטשן, מילא איז עס נישט מער ווי נארמאל אז ער זאל גיין ארויסבאגלייטן זיינע געסט. און דער אבות דרבי נתן לייגט צו אז זיי האבן זיך, זיי האבן גע'אקט כאילו זיי זענען מענטשן און זיי האבן געטון פעולות כדי אז אברהם זאל מיינען אז זיי זענען מענטשן, כדי ער זאל באמת פילן ווי ער איז מכבד זיינע אורחים, ווי ער טוט די מצוה פון הכנסת אורחים וואס ער האט געהאט אזא גרויסע תשוקה פאר. סאו פאר דעם האבן זיי געפרעגט איה שרה אשתך ובעצם ווייסן דאך די מלאכים אלעס וואס ס'גייט פאר. נאר זיי האבן אנגעשטעלט א פנים כאילו זיי זענען באמת אורחים. סאו פארציילט אונז די תורה אז די אייבערשטער האט בעצם געהאט א פראבלעם איבערצודרייען סדום אן עס איבעררעדן מיט מיט אברהם. זאגט די פסוק וה' אמר, האט דער אייבערשטער געזאגט צו זיך, געטראכט צו זיך, אדער נאך א פשט אז ער האט געזאגט צו די מלאכים, המכסה אני מאברהם אשר אני עושה? קען איך דען פארהוילן פון אברהם וואס איך פלאן צו טון מיט דעם סדום? און מ'וועט שוין זען פארוואס נישט. זאגט רשי המכסה אני בתמיה, קען איך עס דען טון? ווייל בעצם מוז די אייבערשטער נישט זאגן גארנישט פאר אברהם. אבער דא איז דאך אברהם א נוגע בדבר. זאגט רשי, אשר אני עושה בסדום, לא יפה לי לעשות דבר זה שלא מדעתו, איך טאר גארנישט טון אין סדום אן דעם וואס איך רעד עס נישט דורך מיט אברהם קודם. פארוואס? וועגן ער האט א גערעכטע טענה, אני נתתי לו את הארץ הזאת, איך האב בעצם געגעבן די אלע פינף שטעט וואס איך פלאן איבערצודרייען האב איך געגעבן במתנה פאר אברהם, וחמשה כרכין הללו שלו הן, שנאמר ווייל ס'שטייט דאך גבול הכנעני מצידון בואכה סדומה ועמורה, אז די אלע פינף שטעט סדום ועמורה, אדמה, צבויים, און צוער זענען דאך א חלק פון ארץ כנען וואס די גאנצע ארץ כנען האט דאך אברהם אבינו באקומען בירושה, און נאך א פראבלעם, אז קראתי אותו אברהם, איך האב אים געטשעינזשט זיין נאמען, איך האב צוגעלייגט א ה' אין זיין נאמען ווייל איך האב געוואלט. סטרעסן אז ער איז דער אב המון גוים, און יעצט וועל איך גיין ואשמיד את הבנים ולא אודיע לאב, איך וועל גיין משמיד זיין זיינע קינדער אין די פינף שטעט און איך וועל נישט פארציילן פאר זייער טאטע, און שהוא אוהבי וואס ער איז מיין ליבהאבער. און ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום ונברכו בו כל גויי הארץ. יעדער ווערט דאך געבענטשט לכבוד אברהם, ס'הייסט, ס'איז נישט פלעין אברהם וואס איך האב סתם איינמאל געגעבן א מתנה ווייל ער האט געטון עפעס גוטס, נאר דער איז דער אברהם וואס איך האב אים געגעבן אלע ברכות וואס ס'שטייט אויסגערעכנט ביז אהער אין די תורה. זאגט רשי ואברהם היו יהיה, מדרש אגדה, אז סאו מדרש אגדה, רשי גייט קודם שוין צוקומען צו פשוט פשט וויאזוי צו אריינגעלערנט די פסוק, אבער קודם ברענגט ער אראפ א מדרש אגדה אז מען האקט אפ אז קודם זאגט ער והשם אמר המכסה אני מאברהם, איך רעד שוין פון אברהם, גיי איך שוין זאגן אז דער אברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום ונברכו בו, הואיל והזכירו ברכו, וויבאלד איך האב שוין געמענטשענט זיין נאמען בענטש איך אים. אבער וואס איז פשוט פשט אין פסוק, וכי ממני אני מעלים, דער אברהם וואס כ'האב געגעבן אזויפיל גוטס גיי איך צוריק האלטן מיינע מיינע פלענער וואס איך האב פאר סדום ועמורה, והרי הוא חביב לפני להיות לגוי גדול, איך האב, ער האט דאך אזוי באליבט ביי מיר אז איך האב אים געמאכט פאר אזא גרויס פאלק, און להתברך בו כל גויי הארץ, יעדער איינער זאל ווערן געבענטשט דורך אים, סאו ממילא וויל איך, וויאזוי קען איך צוריק האלטן פון אים די דיטעיל? און פארוואס ווערט ער טאקע געבענטשט מיט די אלע ברכות? ווייל כי ידעתיו, ער איז מיין ליבהאבער, פארוואס איז ער מיין ליבהאבער, למען אשר יצוה את בניו, וויבאלד ער טוט מצוה זיין פאר זיינע קינדער ואת ביתו אחריו, אז זיי זאלן אפהיטן ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט, דאס הייסט נישט נאר ער איז ערליך, נאר ער טוט נאך מצוה זיין זיינע קינדער אויכט, אז זיי זאלן אויכט אפהיטן די דרך השם. און זיי זאלן טון צדקה און גערעכטיגקייט, למען, פארוואס טאקע הייסט איז ער מצווה פאר זיינע קינדער למען הביא השם על אברהם אז די ברכת השם זאל קומען אויפן הויזגעזינד פון אברהם, את אשר דיבר עליו די אלע ברכות וואס די אייבערשטער האט שוין צוגעזאגט אז עס וועט קומען אויף אים. סאו בקיצור די נעקסט פאר פסוקים, די פאר פסוקים איז ווי די אייבערשטער מאכט די ארגומענט פארוואס מען מוז זיך עס דיסקאסן מיט דעם אברהם, זאגט רשי כי ידעתיו, א לשון חיבה, ער איז מיין ליבהאבער, כמו מודע לאישה. ווען נעמי האט געזאגט אויף אויף אויף איר מאן אז מיין מאן איז מיר חביב אויף מיר, און די זעלבע זאך הלא בועז מודעתנו, דער בועז האט מיך ליב, זעה איך אז די לשון פון ידעתיו איז א לשון פון ליב האבן. און ואדעך בשם, שטייט דארטן אז הקדוש ברוך הוא האט געזאגט פאר משה רבינו אז דו האסט געטראפן כי מצאת חן בעיני ואדעך בשם, אז די אייבערשטער האט ליב משה רבינו. זעה איך אז ואדעך ידעתיו איז א לשון פון חיבה, סאו די פשט אין פסוק איז כי ידעתיו ער איז מיין ליבהאבער, פארוואס איז ער מיין ליבהאבער למען אשר יצוה את בניו וויבאלד ער טוט מצוה זיין זיינע קינדער צו גיין אין מיינע דרכים, ואמנם זאגט אבער רשי אז עיקר לשון כלם אינו אלא לשון ידיעה, בעצם די ווארט ידעתיו מיינט וויסן, דו טייטשט עס אויס אלס א לשון חיבה, באט די טייטש פון די ווארט ידעתיו איז נישט כ'האב דיך ליב, נאר פארוואס נוץ איך די ווארט ידיעה, אויף צו מסביר זיין אז איך האב דיך ליב, שהמחבב את האדם מקרבו אצלו ויודעו ומכירו, איינער וואס האט איינעם ליב וויל ער אים האלטן זייער קלאוס ביי, ער וויל אים קענען, ער וויל וויסן אלעס וואס גייט פאר מיט אים. סאו יעצט איז רשי מסביר די פסוק, און ולמה ידעתיו, פארוואס איז אברהם מיין ליבהאבער, אדער דער מענטש וועם איך וויל זיין גוט מיט, וועם איך וויל זיין קלאוס מיט, ווייל איך האב אים ליב, די סיבה צו דעם איז למען אשר יצוה וויבאלד לפי שהוא מצווה את בניו עלי לשמור דרכי, וויבאלד ער הייסט זיינע קינדער, נישט נאר ער טוט מיינע מצוות, נאר ער הייסט נאך זיינע קינדער אויך טון די מצוות השם. שטימט זייער שיין פשט אין פסוק לויט דעם אז ידעתיו מיינט מיין ליבהאבער אדער דעם וועם איך קען. אבער דער תרגום האט געטייטשט אנדערש, דער תרגום טייטשט יודע אני בו שיצווה איך ווייס אז ער איז מצווה זיינע קינדער, זאגט אבער רשי דאס שטימט נישט, וועגן אין למען נופל על הלשון, דער ווארט למען פאלט נישט אריין אין פלאץ אין דעם פסוק, אויב טייטש איך אז איך ווייס אז ער איז מצווה, ווייל קוק אריין אין פסוק פסוק י ט, כי ידעתיו איך ווייס, אשר יצווה אז ער איז מצווה וואס פעלט אויס די למען, די למען איז אזוי ווי ווייל ער איז מיין ליב, ס'שטימט זייער גוט לויט אונזער ערשטע פשט, אויב ידעתיו מיינט מיין ליבהאבער שטימט זייער גוט ווייל כי ידעתיו ער איז מיין ליבהאבער פארוואס האב איך אים אזוי ליב וועגן למען אשר יצווה וויבאלד ער איז מצווה לויט די תרגום אבער כי ידעתיו איך ווייס אז ער איז מצווה וואס פעלט אויס די ווארט למען כי ידעתיו למען אשר יצווה. סאו למעשה בלייבט רש י אז די כי ידעתיו שטימט בעסער אויב ס'איז א לשון פון ליב האבן. יצווה זאגט רש י יצווה קען לכאו' מיינט לכאורה א לשון עתיד אז ער וועט מצווה זיין, אבער די קאנטעקסט פון אונזער פסוק איז אז ער איז יעצט מצווה, וועגן דעם איז ער מיין ליבהאבער ווייל ער איז יעצט מצווה פאר זיינע קינדער, זאגט רש י אז די יצווה מיינט א לשון הווה טאקע אז ער איז יעצט מצווה, און רש י ברענגט זיך אן עקזעמפל, עס שטייט כמו ככה יעשה איוב, און ס'מיינט נישט אז ער וועט טון, נאר דארטן אין די קאנטעקסט פון יענע פסוק איז אויכעט אז ער טוט עס יעצט. סאו למען הביא, סאו ס'איז נישט קיין הבטחה אז ווייל איך ווייל ער איז מצווה זיינע קינדער וועגן דעם וועל איך ברענגען אלעס גוטס אויף אים, נאר למען הביא, כך הוא מצווה לבניו, אזוי איז ער טאקע מצווה פאר זיינע קינדער צו צו דינען דעם אייבערשטן, שמרו דרך ה' כדי שיביא ה' על אברהם, כדי אז די ברכת ה' זאל קומען אויף אברהם. בעצם האט דאך אבער אברהם געזאגט על בית אברהם, וואס מאכט נישט קיין סענס אז אברהם האט געזאגט אויף זיך אז דו טו מצוות כדי איך זאל באקומען גוטס, דאזענט מעיק סענס, אברהם האט בעצם געזאגט אז ס'זאל קומען גוטס אויף מיין הויזגעזינד, אבער ס'שטייט נישט אין די תורה, וועגן די תורה וויל עפעס דרוקן למדנו כל המעמיד בן צדיק כאילו אינו מת, ווען איינער שטעלט אויף א קינד א צדיק וואס טוט מצוות נאך זיין מיתה איז כאילו ער בלייבט נאך לעבן, מילא די אלע טובות וואס זיי גייען טון גייט נאך קומען אויף מיר. זאגט די פסוק ווייטער ויאמר ה' זעקת סדום ועמורה כי רבה, יעצט אז די אייבערשטער האט אפגעמאכט אין זיין מיינד אז ער מוז זאגן און מוז פארציילן פארן אברהם, קומט ער צו אברהם און ער זאגט אים, זעקת סדום ועמורה כי רבה, ס'איז אנגעקומען צו מיר די געשריי פון די בא'עוול'טע פון סדום ועמורה, און וחטאתם און זייער זינד, כי כבדה מאד ס'איז מורדיג העווי, ס'איז מורדיג שווער. זאגט רשי ויאמר ה' אל אברהם, פארוואס ווייל שעשה כאשר אמר, שלא יכסה ממנו, ער האט דאך יעצט געמאכט אן ארגומענט די אייבערשטער אז ער טאר עס נישט פארהוילן פון אברהם, מילא איז ער גלייך געקומען אים פארציילן, כי רבה. איז נישט א לשון פון אז ס'פארמערט זיך, נאר ס'האט זיך שוין פארמערט, ס'איז שוין א סאך. זאגט רש י, כל רבה שבמקרא סתם אזוי איז רבה שבמקרא הטעם למטה, ליגט די ניגון אויף די צווייטע אות פון די שורש. פארוואס? ווייל די מינינג פון ווען ס'ליגט אויף די צווייטע אות פון די שורש איז גדולה או גדלה והולכת, ס'ווערט יעצט גרעסער און גרעסער. אבל זה, אונזער רבה רבה דא, ליגט דאך די טעם למעלה בריש אויף די ערשטע אות פון די שורש, פארוואס? ווייל די טיי די טייטש פון די ווארט איז א אנדערע מינינג, די מתורגם גדלה כבר, סאיז שוין לאנג גרויס געווארן זייט די צעקת סדום ועמורה, און די זעלבע זאך זאגט רשי כמו שפרשתי ויהי השמש באה, פאריגע וואך אין די סדר האט דאך רשי אראפגעלייגט די כלל אז איבעראל ווי איך ווען איך האב א שורש ווארט וואס איז א קאמבינעישן פון צוויי לעטערס למשל די ווארט בא, בית אלף איז קומען, כ'וויל עס מאכן פאר א לשון נקיבה, זי איז געקומען, לייג איך צו א ה' צום סוף. יעצט וויאזוי ווייס איך צו ס'איז א לשון עבר אז זי איז געקומען אדער אז זי קומט יעצט? ס'ווענדט זיך וואו די טעם ליגט. ליגט עס אויף די ערשטע אות פון די שורש, אויף די בית, מיינט עס אז זי איז שוין געקומען, ליגט עס אויף די צווייטע אות, מיינט עס אז זי קומט יעצט. די זעלבע זאך דא, כי רבה, אז ס'איז שוין גרויס געווארן, וועגן דעם שטייט די טעם אויף די ערשטע אות און נישט אויף די צווייטע אות וואס דעמאלטס וואלט געווען די מינינג אז ס'ווערט יעצט גרויס עז ווי ספיעק. צו זאגן סאו זאגט דער אייבערשטער כאטש איך ווייס פון זייער זינד, כ'האב דאך יעצט געזאגט אז זייער צעקה איז געקומען צו מיר און זייער חטאים זענען כבדה מאוד, דאך איז נאך נישט געווארן נגמר הדין, ממילא ארדה נא ואראה איך גיי יעצט אראפגיין און איך גיי זען הכצעקתה הבאה אלי עשו די צעקה וואס ס'קומט פון סדום ועמורה פון די זאכן וואס זיי האבן געטון, צו זיי גייען נאך, צו זיי טוען עס נאך ווייטער, און דעמאלטס אויב טוען זיי עס נאך ווייטער כלה וועל איך זיי אלע פארלענדן, און ואם לא אויב זע איך אז זיי הייבן אן תשובה צו טון אז זיי לאזן אפ די שלעכטע מעשים, אדעה, וואס הייסט איך וועל זיי נישט פארלענדן, איך ווייס אבער נאך, איך ווייס איך וואס צו טון מיט זיי, אז איך וועל זיי ברענגען יסורים, זאגט רשי, ארדה נא. הקדוש ברוך הוא וואס ווייסט אלעס דארף נישט אראפגיין צו וויסן אויב זיי זינדיגן אדער אויב זיי טוען תשובה, נאר די פסוק זאגט מיר דא די לשון פון ארדה נא אז דער באשעפער קומט אראפ לימד לדיינים שלא יפסקו דיני נפשות אלא בראייה, דאס הייסט אז אז אז דיינים זאלן נישט פסק'נען קיין דיני נפשות נאר אויב זיי האבן מיט א קלארקייט מיט ראיות ברורות אז דער מענטש איז גילטי. און די זעלבע זאגט רשי אז הכל כמו שפרשתי בפרשת הפלגה, דארטן האט דאך די האט איז דאך געווען די זעלבע זאך אז ס'שטייט דארטן וירד ה' לראות, בעצם וואס עפעס דארף די אייבישטער אראפקומען? נאר די זעלבע זאך, ער האט געוואלט ברענגען א לימוד פאר די דיינים אז זיי זאלן נישט פסק'נען נאר מיט ראיות ברורות, דבר אחר. על דרך פשט, לאמיר טרייען מסביר צו זיין דעם פסוק ארדה נא ואראה אויף דרך פשט, ארדה נא לסוף מעשיהם, איך וועל אראפנידערן צו די סוף מעשיהם צו זען אויב ס'וועט נאך ארויסקומען פון זיי עפעס צדיקים און זיי וועלן נאך עווענטשעלי תשובה טון, וואס דעמאלטס וועל איך זיי סעיוון, אבער אויב איך גיי אויב גיי איך אראפ לסוף מעשיהם און איך זע אז זיי גייען קיינמאל נישט תשובה טון, גיי איך יעצט קער נעמען פון זיי. הכצעקתה, פארוואס שטייט עס א לשון יחיד, לכאורה קומט דאך עס פון אסאך שטעט און פון אסאך מענטשן וואס האבן געטון עבירות, נאר הכצעקתה, די געוויין פון די שטאט, און באלד וועט מען זעהן רשי. אז הכצעקתה לשון יחיד גייט יא ארויף אויף א אינדעווידזשועל מעשה, הבאה אלי עשו, וכן עומדים במרדם, אויב בלייבן זיי טוהן די זאכן וואס זיי טוען, דעמאלטס וועט זיין די פסק דין אז כלה איך וועל זיי פארלענדן, כלה אני עושה בהם, ואם לא יעמדי, און אויב וועלן זיי נישט, אויב זיי, ואם לא יעמדו און זיי וועלן יא תשובה טוהן, זיי וועלן אויפהערן צו מורד זיין, דעמאלטס אדעה ווייס איך מה אעשה להפרע מהם ביסורים ולא אכלה אותם, ס'הייסט ביי יסורים דארפן זיי זיך באקומען וועגן. מיתה איז טאקע מכפר אבער נאר מיט לייק יום כיפור איז מכפר נאר מיט יסורים קיצור יעדע עבירה האט דאך זיינע רעגעלעישאנס וויאזוי מען דארף מכפר זיין אויף דעם סאו אבער כליה גיי איך זיי נישט ברענגען סאו פשט אין פסוק גיי מיר לערנען אריין ארדה נא ואראה הכצעקתה הבאה אלי עשו די צעק וואס קומט צו מיר צו זיי טוען עס ווייטער דעמאלטס גייט קומען כלה ואם לא אויב טוען זיי עס נישט ווייטער און זיי טוען תשובה אדעה ווייס איך וואס צו טון מיט זיי כ'וועל זיי ברענגען יסורים אינסטעד אוו כליה זאגט רשי כיוצא בו מצינו במקום אחר. ביי די מעשה פון די חטא העגל שטייט ועתה קודם הורד עדיך מעליך, נעמטס אראפ די קרוינען וואס ענק האבן אלע באקומען ביי מתן תורה, און יעצט וואנס דאס איז דאן ואדעה מה אעשה לך, יעצט ווייס איך וואס איך האב צו טון מיט ענק, סאו די זעלבע זאך איז דא די זאך אז קודם טו דאס, און נאכדעם ואדעה וועל איך וויסן וואס איך וועל טון ווייטער פאר ענק, לפיכך יש הפסק נקודת פסיק בין עשו לכלה, זעהסט דאך עס איז דא א ליין צווישן די ווארט עשו און כלה, ווייל דאס איז אזוי ווי א אויספיר, אויב טוען זיי עס ווייטער דעמאלטס כלה, אז נישט, אדעה. כדי להפריד תיבה מחברתה, זייער שיין. ורבותינו דרשו א צווייטע פשט אויף די לשון יחיד פון הכצעקתה, צעקת ריבה, די געוויין פון די קליין מיידל, שהרגו מיתה משונה על שנתנה מזון לעני, כמפורש בחלק שטייט דארט אין גמרא די מעשה אין סנהדרין ווי די מיידל האט געוואלט שטילערהייט געבן צדקה פאר א עני, האט זי אריינגעלייגט ברויט אין א קארב, און ווען זי איז געגאנגען נעמען וואסער האט זי עס אזוי געלאזט אין די זייט אז דער עני זאל עס קענען נעמען. און די אנשי סדום זענען געוואר געווארן, האט מען איר אנגעשמירט מיט מיט האניג, און מען האט איר געלייגט אויף די שער העיר, און ס'זענען געקומען די בינען, ס'האט איר גע'הרג'עט, מילא די הכצעקתה גייט ארויף אויף די אינדיווידזשועל מעשה. סאו ויפנו משם האנשים, די מענטשן וואס ער האט באגלייט, די צוויי מלאכים וואס ער האט באגלייט, זענען אוועק געגאנגען פון די פלאץ ווי אברהם האט זיי איבערגעלאזט, וילכו סדומה און זענען געגאנגען אויפן וועג טאוערדס סדום, אבער ואברהם עודנו עומד לפני השם. אברהם שטייט נאך אלץ פארן אייבערשטן, מען וועט זען באלד רשי איז מדייק מיט דעם, ויפנו משם, פון ווי איז ער, פון ווי זענען די צוויי מענטשן אוועק געגאנגען, ממקום שאברהם ליוום שם, די פלאץ ווי ער האט זיי באגלייט, פרעגט רשי, ואברהם עודנו עומד לפני השם והלא לא הלך לעמוד לפניו, ער איז נישט געגאנגען זען דעם אייבערשטן, די אייבערשטער איז געקומען צו אים, הקדוש ברוך הוא בא אצלו ואמר לו זעקת סדום ועמורה כי רבה, והיה לו לכתוב וואלט געדארפט שטיין אין די תורה והשם עודנו עומד על אברהם, פארוואס שטייט פארקערט אז ואברהם עודנו עומד, זאגט רשי, אלא תיקון סופרים הוא זה. ברענגט ער אפ א מדרש אז ס'איז א תיקון סופרים וואס בעצם חס ושלום צו זאגן אזא מין זאך אז מ'האט מתקן געווען די די אז ס'איז געווען א תיקון סופר אין די הייליגע תורה נאר די תורה אליינס האט געטוישט די ווערטער פאר כבוד פונעם אייבערשטן ווייל ס'איז נישט קיין כבוד צו זאגן אז די אייבערשטער שטייט און ווארט אויף א יומען ביאינג הילכך האב איך עס ארום האט האט עס משה רבינו בנביאה ארום געטוישט אז אזוי האט עס טאקע געדארפט שטיין אין די תורה ס'איז נישט חס ושלום קיין תיקון סופרים איז ויגש אברהם אברהם האט זיך נישט דערנענטערט צום אייבערשטן ווייל ער שטייט דאך יעצט אין פארנט פון אייבערשטן, נאר ער האט אנגעהויבן פארלייגן זיינע טענות, ער האט אנגעהויבן פארלייגן זיין תפילה, ויאמר און ער האט געזאגט פארן אייבערשטן, האף וועסטו ווען נוצן דיין צארן תספה צו פארלענדן צדיק עם רשע. שוין זען נאך א פשט אין רשי אויף דעם, אבער קודם גייט רשי אויף די ויגש אברהם, ווייל בעצם איז דא דריי זאכן דריי פלעצער וואו איך טרעף די ווארט פון ויגש פון הגשה וואס ס'מיינט דיפרענט זאכן, מצינו הגשה למלחמה, איך טרעף א קאנסעפט פון הגשה ווען איינער הייבט אן גיין אין מלחמה אזוי ווי שטייט דארטן ויגש יואב למלחמה בארם, און והגשה לפיוס אזוי ווי שטייט ויגש אליו יהודה ווי יהודה איז געגאנגען איבערבעטן יוסף צו באפרייען בנימין, און איך טרעף אויך והגשה לתפילה. אזוי ווי ס'שטייט ביי אליהו הנביא, ס'שטייט ויהי בעלות המנחה ויגש אליהו הנביא, ער איז צוגעגאנגען צו דאווענען פארן אייבערשטן, און לכל אלה, אין די אלע דריי זאכן האט אברהם דא אינזין געהאט, נכנס אברהם לדבר קשות, אברהם איז אריינגעגאנגען אין א ארגומענט פון צו צו מיט מדת הדין צו טרעפן א וועג וויאזוי צו באפרייען די מענטשן, און לפיוס ער האט אויך געזאגט שפעטער פארן אייבערשטן ואנכי עפר ואפר ער האט געוואלט איבערבעטן דעם אייבערשטן ער זאל עס טון בתורת חסד און לתפלה, און ער האט אויך געבעטן שפעטער שטייט אל נא יחר. שטייט א א לשון פון תפילה, סאו אברהם האט גענוצט אלע דריי, סאו די ויגש דא גייט ארויף אויף אלע דריי. זאגט רשי האף תספה, סאו אונז האמיר געטייטשט אזוי ווי די תרגום, אבער קודם האט רשי א אנדערע טייטש, אז א אז ס'איז א לשון פון אויך, נישט נאר ווי דו הרג'סט די רשעים, וועסטו נאך הרג'נען די צדיקים אויך, הגם תספה, סאו אזוי ווי האף תספה, אויכעט פארלענדן צדיק עם רשע, ס'מאכט דאך נישט קיין סענס, מילא די רשע וואס איז די צדיק שולדיג, אבער לתרגום של אונקלוס שתרגמו לשון רוגז אז די ווארט אף איז א לשון רוגז איז כך פירושו, האף ישיאך וועסטו דיך דען לאזן איבעררעדן פון דיין צארן, שתספה צדיק עם רשע אז דו וועסט הרג'נען א צדיק מיט א רשע? זאגט אברהם ווייטער פארן אייבערשטן, אולי יש חמישים צדיקים בתוך העיר, אפשר איז דא פופציג צדיקים אין דעם שטאט, און איך וועל נוצן צען, כ'האב דאך פינף שטעט, לאמיך נוצן צען צדיקים פאר יעדע שטאט, און מ'וועט באלד זען אין שפעטערע רשי'ס וועט מען פארשטיין פארוואס ס'מוז זיין א מינימום פון צען פער שטאט. סאו בקיצור זאגט ער פארן אייבערשטן אויב האב איך דא פופציג מענטשן האף תספה וועסטו דעמאלטס אויכעט פארלענדן ולא תשא למקום למען און וועסט נישט פארצייען פאר דעם פלאץ למען חמישים הצדיקים אשר בקרבה. און דא האט ער יא געבעטן אז ער זאל ראטעווען די אפילו די רשעים בזכות צדיקים, ער האט געבעטן אויפן פלאץ, פארלענד נישט דעם פלאץ, אויב טרעף איך די פופציג צדיקים, זאגט רשי אולי יש חמישים צדיקים, עשרה צדיקים לכל כרך וכרך, ער האט פופציג פאר פינף שטעט איז צען פאר יעדע שטאט, כי ה' מקומות יש, האסט סדום עמורה אדמה צבויים און צוער. סאו בעצם מוז נישט זיין אז ס'זאל זיין צען אין איטש שטאט, נאר אפילו דו האסט א טאטאל פון פופציג קאנדענסד אין איין שטאט, נוץ צען צו באפרייען צו ראטעווען יעדע פון די פינף שטעט. זאגט אברהם ווייטער, און טאמער קען מען נישט באפרייען די רשעים בזכות די צדיקים, כאטשיג, חלילה לך מעשות כדבר הזה, להמית צדיק עם רשע, כאטשיג דער צדיק זאלסטו נישט הרג'נען, און והיה כצדיק כרשע, און דו זאלסט פארגלייכן א צדיק אזוי ווי א רשע, חלילה לך, טארסט עס נישט טון. פארוואס? ווייל וכי השופט כל הארץ לא יעשה משפט, קען דען זיין אז דער שופט פון די גאנצע וועלט זאל נישט טון קיין גערעכטיגקייט, זאל נישט טון קיין אמת'ע משפט? סאו מילא האט ער געגאנגען, איז ער געגאנגען אויף ביידע פראנטן, קודם האט ער געטרייט צו ראטעווען די רשעים אויכעט, און לאמיר שוין זאגן אז איך קען דאס נישט ערלעדיגן מיט די פופציג, חלילה זאלסט הרג'נען די פופציג צדיקים, זאגט רש"י חלילה לך, ואם תאמר אז לא יצילו הצדיקים את הרשעים, למה תמית הצדיקים, לאמיר שוין זאגן אז דו. ווענדסט מיך אפ און דו ווילסט נישט ראטעווען די רשעים לכבוד די צדיקים, כאטשיג ראטעווע די צדיקים אליינס, חלילה לך, וואס טייטש, חולין הוא לך, ס'איז א חילול השם מיט דעם וואס דו גייסט דאס טון, ווייל יאמרו כך היא אומנותו, מענטשן וועלן זאגן אז אזוי פירט זיך אויף דער אייבערשטער, ער שוטף הכל, ער פארפלייצט דאס גאנצע פלאץ, צדיקים ורשעים. און זיי וועלן זאגן אז כך עשית לדור המבול לדור הפלגה, ווייל די דור המבול און דור הפלגה ווייס מיר אונז דאך אז ס'איז נישט געווען קיין צדיקים דארטן, און דאך, און אבער יעצט אויב דו גייסט הרג'נען די, פאלן, איבערדרייען די פינף שטעט, וועלן מענטשן זאגן אז דאס איז שוין די דריטע מאל וואס דו הרג'עסט יעדעם איינעם און דו קוקסט דיך נישט אום אויב ס'איז דא דארטן צדיקים, איין נח איז דאך געווען ביים ביים מבול. וועלן מענטשן טענה'ן אז ער איז נאר געבליבן לעבן כדי לקיים את המין אז די יומען רעיס זאל נישט ווערן פארלענדעט, אבער בעצם האסטו נישט געקוקט צו ס'איז דא צדיקים צו נישט, מילא חלילה לך, ס'איז א חילול השם פאר דיר אויב דו גייסט עס טון, כדבר הזה, לא הוא ולא כיוצא בו, נישט נאר איבערדרייען פינף שטעט נאר אפילו א קלענערע שטראף, עני זאך וואס דו ווילסט טון פאר א דזשענעראל רעיס, אן קוקן די דיטעילס, וועט ארויסברענגען א מורא'דיגע חילול השם. זאגט רש"י אבער אז די צווייטע מאל חלילה לך אין די פסוק מיינט אויף לעולם הבא, דאס הייסט נישט נאר די מענטשן וואס זענען יעצט דא אויף דער וועלט וועלן קענען קענען זיך מתרעם זיין און זאגן אז כך היא אומנותו, נאר די שפעטערע דורות, צען דורות, צוואנציג דורות, דרייסיג דורות ארום, וועט דאך ארויסקומען אמאל א מורא'דיגע חילול השם ווען זיי וועלן אריין קוקן אין די היסטערי ביכער און זיי וועלן זאגן אז די אייבערשטער האט דאס געטון. סאו זאגט רש"י אז די ווארט השופט כל הארץ איז נישט טייטש אז. דער שופט, דער זשע שופט, נאר ס'איז די טייטש האם שופט, קען דען זיין אז דער שופט פון די גאנצע וועלט זאל טון א משפט וואס איז נישט גערעכט? זאגט רש"י, השופט כל הארץ, זאגט רש"י אז ס'איז נקוד בחטף פתח ה"א של השופט, איז א לשון תמיהה, קען דען זיין האם שופט כל הארץ, וכי מי שהוא שופט לא יעשה משפט אמת, קען דען זיין אזא מעגליכקייט? ויאמר ה' האט די אייבערשטער צוריק געענטפערט פאר אברהם אם אמצא בסדום חמישים צדיקים בתוך העיר, דעמאלטס ונשאתי לכל המקום בעבורם, אויב טרעף איך פופציג, פארציי איך די גאנצע זאך אזוי ווי דיין ערשטע תפילה, איך וועל פארצייען סיי די רשעים און סיי די צדיקים, אבער די פראבלעם איז געווען אז די אייבשטער איז דארטן געבליבן און און ער איז נישט געגאנגען סעיוון די די סדום ועמורה, האט אברהם אבינו געוואוסט אז ער דארף ווייטער מתפלל זיין, זאגט רשי אם אמצא בסדום לכל המקום, לכל הכרך ביי אלע פינף שטעט וועל איך סעיוון, לפי שסדום פארוואס ניצט ער די ווארט סדום, אם אמצא בסדום, לפי שסדום היתה מטרפולין וחשובה מכולם, עס איז געווען די עיר הבירה, עס איז געווען די קעפיטעל, פון די אלע פינף שטעט, מילא תלה בה הכתוב, אבער בעצם האט די אייבערשטער געענטפערט, אויב טרעף איך פינף צדיקים וועל איך סעיוון די אלע פינף. איז ויען אברהם ויאמר, הנה נא הואלתי לדבר, איך האב יעצט אנגעהויבן צו רעדן, אל ה' צו מיין באשעפער, אבער ואנכי עפר ואפר, וואס האט אברהם אבינו געמיינט מיט די עפר ואפר? זאגט רש"י, כבר הייתי ראוי להיות עפר על ידי המלכים, בעצם וואלט איך שוין געדארפט זיין עפר דורך די מלחמות פון די פיר מלכים וואס איך האב געהאט מורא'דיגע ניסים, און האסט מיך געראטעוועט פון דארטן, און ואפר איך וואלט ווען געדארפט זיין אפר על ידי נמרוד וואס האט מיך אריינגעווארפן אין כבשן האש, איז לולא רחמיך אשר עמדו לי, ווען נישט דו וואלסט ווען געהאט א מורא'דיג רחמנות וואלט איך דאך יעצט געווען עפר ואפר, און וויבאלד איך האב געזען אז דו ביסט אזא בעל רחמנות אז דו האסט מיך געראטעוועט, מילא וויל איך ווייטער מתפלל זיין, האסט מיר טאקע נישט געקענט העלפן, האסט טאקע נישט געקענט טרעפן קיין פופציג, לאמיך אבער גיין ווייטער, לאמיך ווייטער מתפלל זיין. איז אולי יחסרון חמשים הצדיקים חמשה, אויב פון די פופציג וואלט ווען געפעלט פינף, התשחית בחמשה את כל העיר, וועסטו וועגן איבער די פינף, וועסטו משחית זיין די אלע די אלע מענטשן, די אלע שטעט. ויאמר האט אים די אייבערשטער געענטפערט לא אשחית איך וועל נישט, אויב אויב איז דא פארטי פייוו וועל איך נישט משחית זיין, אם אמצא שם ארבעים וחמשה, זאגט רשי, וואס איז געווען זיין חשבון מיט מיט פינף און פערציג, והלא הן ט' לכל כרך, האסטו איבערגעבליבן ניין פאר יעדע פון די פינף שטעט, און ואתה די הייליגע באשעפער צדיקו של עולם תצטרף עמהם, דו וועסט צולייגן דער אלופו של עולם עט זיך מצטרף זיין צו יעדע פון די פון די ניין, און עס וועט אויסקומען אז עס וועט זיין א צען טאטאל פאר יעדע שטאט. סאו סאו מילא האט אים די אייבערשטער געזאגט אז אויב טרעף איך פארטי פייוו וועל איך נישט משחית זיין ויוסף עוד האט אברהם און אברהם האט ווייטער געזען אז די אייבערשטער רירט זיך נישט פון ארט מילא האט אז בעצם טרעפט מען נישט האט ויוסף עוד לדבר אליו ויאמר אולי ימצאון שם ארבעים וואס עט זיין אויב איך וועל טרעפן פערציג ויאמר לא אעשה בעבור הארבעים אויב טרעף איך פערציג וועל איך נישט פארלענדן דעם שטאט, זאגט רשי, וואס איז די חשבון מיט די פערציג און שפעטער גייט שטיין דרייסיג, צוואנציג, צען, וואס גייט זיין די חשבון? זאגט רשי אולי ימצאון שם ארבעים איז וימלטו ד' הכרכים, שיטת רשי איז אז ער האט געוואלט האבן א מינימום פון צען פאר יעדע שטאט ווייל ער האט נישט געהאלטן אז אונטער צען קען מען ראטעווען, מילא ווען ער בעט פאר פערציג וויל ער ראטעווען כאטשיג פיר שטעט, און וגם ל' שפעטער ווען ער גייט בעטן פאר אויב איך טרעף דרייסיג צדיקים. איז יצילו ג' מהם האט איז זיין חשבון אז ער וויל ראטעווען דריי שטעט, או כ' ווען ער בעט פאר צוואנציג איז יצילו ב' מהם, או י' ווען ער טרעפט צען יצילו כאטשיג אחד מהם, אזוי שיטת רש"י אז צען מינימום פער שטאט, אבער די רמב"ן קריגט מיט רש"י און ער זאגט אז ער האט יא געוואלט ראטעווען אלע פינף שטעט מיט די קלענערע נאמבער. ווייל לכאורה אויב אויב האסטו געבעטן פֿופֿציק, און לאמיר זאגן און דיין חשבון איז צען פער שטאט, איז לאמיר זאגן אז מען טרעפט צען, פארוואס האט נישט רייט עוועי די אייבערשטער געסעיווט איין שטאט? פארוואס האסטו געווארט דארטן ביז דו בעטסט פאר צוואַנציק, פאר פֿערציק, דרײַסיק, צוואַנציק, צען? ער קען דאך גלייך ראטעווען די צען אויב ער טרעפט צען. אלא מאי נעמט דער רמבן אן אז ניין, ער האט געוואלט אז די אייבערשטער זאל מיט רחמנות ראטעווען אלע פֿינף שטעט אפילו מיט צען. אבער מ'קען אבער פארענטפערן שיטת רשי, ווייל בעצם איז א איז א אסאך צדיקים א א ריבוי א רבים קען מער מזכה זיין ווי א מיעוט, מילא וועגן דעם האט אברהם אבינו קודם קודם געוואלט גיין פאר די גרעסערע נאמבער און נאכדעם איז ער אראפגעגאנגען צו די קלענערע נאמבער. און די אור החיים לייגט אראפ אזא הערליכע הערליכע פשט אז ווען ער האט געבעטן פאר פאר פאר אז ער נעמט אויך אן ווי די רמבן אז ער האט געוואלט אלע שטעט ראטעווען דורך אפילו מיט צען, נאר איז א חשבון געווען אזוי, אז איך קודם בעט איך פאר פערציג, פאר פופציג, נאכדעם פארטי פייוו אז דו זאלסט, די אייבערשטער זאל זיך מצרף זיין צו יעדע פון די ניין, נאכדעם ווען ער גייט צו פערציג, וויל איך בעצם ראטעווען פיר שטעט מיט די פערציג, און איין שטאט זאל די אייבערשטער נעמען אויף זיך, און ווען ער איז געגאנגען צו דרייסיג, האט ער געבעטן אז די דרייסיג זאל סעיוון דרײַ שטעט, די דרייסיג צדיקים דרײַ שטעט, און די אייבישטער זאל נעמען איין שטאט, און ער האט זיך אריינגעלייגט אז איך וועל נעמען אויף מיר די פיפטע שטאט, און פאר דעם טאקע שטייט שפעטער ווען ער בעט פאר דרייסיג בעט ער אל יחר אפך, זאלסט נישט זיין ברוגז מיט מיר, ווייל ער האט גענומען די חוצפה, ער האט זיך זיך מצרף געווען צום צום מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, און שפעטער ווען ער איז געגאנגען צו צוואַנציק איז די חשבון געווען סימפל, צוויי זאלסט זאלן די צדיקים ראטעווען, צוויי זאל הקדוש ברוך הוא ראטעווען, און איינס. זאל ער ראטעווען, און ווען ער איז געגאנגען צו צען, האט ער געוואלט אז איינס זאלן די צדיקים ראטעווען, די אייבערשטער זאל נעמען צוויי, און ער האט זיך אויך מצרף געווען צום אייבערשטן, אבער ער האט זיך געלייגט אויף די זעלבע לעוועל פונעם אייבערשטן, אז ער האט אויך געוואלט ראטעווען צוויי, וואס דעמאלטס שטייט שוין ביי ווען ער בעט פאר צען שטייט שוין נאכאמאל די לשון פון אל יחר אפך, איז איז אור החיים הערליך מדייק אז וויאזוי די חשבון איז געווען, ס'איז אנבעליוועבל, מ'דארף, אז דו האסט צייט, גיב א טשעק אויס די שטיקל אינעווייניג, ס'איז אנבעליוועבלי גארדזשעס. סאו זאגט די פסוק ווייטער ויאמר אל נא יחר לאדוני צום הייליגן באשעפער ואדברה אולי ימצאון שם שלושים אפשר טרעף איך דארטן דרײַסיק צו קענען ראטעווען לויט שיטת רש י ראטעווען דריי שטעט און לויט שיטת רמב ן ראטעווען אלע פינף שטעט מיט דרײַסיק צדיקים ויאמר האט דעמאלט די אייבערשטער געזאגט לא אעשה אם אמצא שם שלושים איך וועל גארנישט טון אויב טרעף איך דארטן דרײַסיק צדיקים ויאמר האט אברהם אבינו ווייטער געבעטן וויבאלד ער האט געזען אז די אייבערשטער גייט נישט אין ערגעץ האט ער געבעטן הנה נא הואלתי לדבר פריער געווען די טייטש הואלתי אז יעצט האב איך אנגעהויבן ווייל דעמאלטס האט ער אנגעהויבן זיין תפילה, דא האלט ער דאך שוין טיף אינמיטן, קען נישט זיין אז הואלתי זאל מיינען לשון פון פון כ'האב אנגעהויבן, נאר דא טייטשט הואלתי איך האב געוואלט, אזוי ווי ויואל משה וועט שוין זעהן רש י, הנה נא הואלתי כ'האב געוואלט לדבר צו רעדן אל ה', אולי ימצאון שם עשרים, אויב טרעף איך דארטן צוואנציג, ויאמר האט דער אייבערשטער געענטפערט לא אשחית איך וועל נישט פארלענדן די די שטעט בעבור עשרים אויב אויב טרעף איך דארטן צוואנציג צדיקים, זאגט רש י הואלתי רציתי. כ'וויל, כמו ויואל משה, משה האט געוואלט וואוינען מיט זיין שווער יתרו. ויאמר, יעצט אז ער האט געזען אז אז אז צוואנציג איז ס'איז נישט דא קיין צוואנציג צדיקים אויך נישט, ויאמר האט ער געזאגט פארן אייבערשטן אל נא יחר לה' ואדברה אך הפעם, כ'וויל דאס לעצטע מאל ווייל מער האב איך שוין נישט קיין ארגומענטס, אויב אויב טרעפסטו נישט קיין צען צדיקים קען איך שוין נישט מתפלל זיין, מ'וועט באלד זען רשי די סיבה פארוואס ס'מוז זיין א מינימום פון צען. אולי ימצאון שם עשרה, אויב טרעפסטו דארטן צען צדיקים, ויאמר האט אים די אייבערשטער געזאגט לא אשחית בעבור העשרה איך וועל נישט פארלענדן די שטעט אויב טרעף איך דארט צען צדיקים, וואס די וואס די בעיה מיט די צען פארוואס קען עס נישט זיין פינף זעקס אכט צוועלף, זאגט רשי על הפחות לא ביקש ער האט ווייניגער ווי צען האט ער נישט געוואלט מתפלל זיין פארוואס ווייל ער האט געמאכט אזא חשבון דור המבול היו ח', האסט געהאט נח ובניו האסט א טאטאל פון פיר, פלאס פיר ווייבער האסטו א טאטאל פון אכט, און ולא הצילו על דורם, און אפילו דו וואלסט ווען מצטרף געווען. די אייבישטער מיט די אכט וואלט עס געווען א טאטעל פון ניין, און איך זעה מ'האט נישט געראטעוועט, אבער ועל ט' האט ער דאך שוין מתפלל געווען, ער האט דאך געבעטן ביי די פארטי פייוו האט ער דאך געבעטן אז די אייבישטער זאל זיך מצטרף זיין צו איטש פון די ניין, און איך האב געזען אז ס'איז צוריק געקומען ריקם, כבר ביקש ולא מצא, מילא וועגן דעם האט ער געפילט אז אונטער צען קען מען נישט מתפלל וועגן דעם האט ער געזאגט אך הפעם, דאס איז מיין לעצטע ארגומענט, אויב געווין איך דיך נישט מיט דעם, דעמאלטס סטאפ איך צו מתפלל זיין. איז ווען ער האט געענדיגט מתפלל זיין וילך השם כאשר כלה לדבר, די מינוט וואס אברהם האט געזאגט אך הפעם און ער האט מתפלל געווען פאר צען, און איז די אייבערשטער אוועק געגאנגען, האט די אייבערשטער געסטאפט צו רעדן צו אברהם, און ואברהם שב למקומו און אברהם איז זיך צוריק אהיים געגאנגען קיין חברון. זאגט רשי וילך, כיוון שנשתתק הסניגור, דער מלמד זכות איז אוועק געגאנגען, ער איז געווארן שטיל, הלך לו הדיין איז דאך דער דיין אוועק געגאנגען, ווייל ס'שטייט נישט ביי קיין איין נביא אז די אייבערשטער איז אוועק געגאנגען. אז כאשר כלה לדבר, נאר דא, פארוואס? ווייל דא, די אייבערשטער האט א גאנצע צייט געווארט, אפשר וועט דער אברהם נאך אלץ טרעפן א לימוד זכות, און די מינוט וואס ער האט געזען אז ער זאגט אך הפעם און ער איז נשתתק, ער האט שוין נישט וואס מתפלל זיין, איז דער דיין אוועק געגאנגען, איז ואברהם שב למקומו, איז נסתלק הדיין, וויבאלד דער דיין איז אוועק געגאנגען, ווייל די סניגור איז געווארן נשתתק, ער האט שוין נישט געהאט קיין ארגומענטס, איז נסתלק הסניגור, איז גייט זיך דער סניגור אהיים, און וואס געשעהט נאכדעם? והקטיגור מקטרג, קומט דער קטיגור, און ער קומט מקטרג זיין ולפיכך שטייט גלייך אין די נעקסטע פסוק אנפאנג שלישי וואס אונז גיימער מארגן אם ירצה השם לערנען, שטייט ויבאו שני המלאכים סדומה זענען גלייך געקומען להשחית האט א סוקסעספול דעי.